ס'איז געווען אין די יאר תשכ ב, איז געקומען צו גיין צום רעבן אויף חודש תשרי, אזוי ווי יעדע יאר, אסאך אורחים פון דער גאנצער וועלט, צווישן זיי איז געקומען א קבוצה פון ארץ ישראל, ס'איז געווען אין סוף יאר תשכ ב, תשרי תשכ ג, געקומען א קבוצה פון אורחים, און ערב ראש השנה, די נאכט פון ערב ראש השנה, האט איז געווען א פארברענגען, דער פארברענגען איז געווען א קבלת פנים פאר די אורחים, ליל ערב ראש השנה, און בכלל איז אויכעט ערב ראש השנה דאס איז דער יום ההולדת פון דעם רעבן דעם צמח צדק, איז געווען יארן וואס דער רבי פלעגט פארברענגען. יעמאלט איז נאך נישט געווען א סדר פון פארברענגען יעדע יאר, אבער לכבוד די אורחים איז געווען א פארברענגען ליל ערב ראש השנה. אין יענעם פארברענגען, צווישן די זאכן וואס האבן פאסירט, איז מען האט געברענגט דעם רעבן א מתנה, א סטענדער. עמוד, ס'איז געווען אין ארץ ישראל איז געווען א א מוסד וואס האט געהייסן בית ספר למלאכה, דאס איז געווען א ספעציעלער בית ספר וואס דארטן איז געווען קינדער פון פשוטע הייזער, קינדער וואס מ'האט זיי מקרב געווען צו אידישקייט, וואס זיי האבן נישט געקענט לערנען א גאנצן טאג, זיי האבן פלעגן לערנען עטליכע שעות און זיי פלעגן מאכן כל מיני מלאכות מלאכות ווי מ'רופט דאס איז פון דעם איז געווען האבן זיי צוגעגרייט דעמאלט געבויעט א סטענדער און געברענגט דאס צום רעבן אלס א מתנה לכבוד יענעם חודש תשרי. ביים פארברענגען פון ליל ערב ראש השנה האט מען געברענגט דעם רעבן די סטענדער ביים פארברענגען אלס א מתנה. האט די רבי געזאגט אז ס'איז דא א סיפור פארבונדן מיטן סטענדער מיט ראש השנה, און ער האט דערציילט דעם סיפור הדברים. די סיפור איז אז איינמאל מוצאי ראש השנה האט דער אלטער רבי אריינגערופן זיין זון דעם מיטעלע רעבן, און ער האט אים געזאגט בערעלע מיט וואס האסטו געדאווענט אט א דעם ראש השנה? און דער אלטער רבי פלעגט רעדן מיט זיין ניגון הידוע, האט ער אים געפרעגט אט א די שאלה, מיט וואס האסטו געדאווענט? וואס איז דער טייטש מיט וואס האסטו געדאווענט? דאס הייסט אז ביי חסידים איז געווען דער ענין אז מען האט געדאווענט איז געווען א התבוננות, דאס הייסט ס'איז געווען א זאך וואס מען פלעגט לערנען חסידות פארן דאווענען, און זיך מתבונן זיין אין א ענין אלוקי. און מיט דעם האט מען געדאווענט דעם גאנצן דאווענען, דאס הייסט אז במשך'ן דאווענען פלעגט מען זיך אין דעם אריינטראכטן, און דאס איז געווען א נקודה עיקרית און פנימית וואס מיט דעם האט ער זיך ביים דאווענען זיך מקשר געווען מיט געטליכקייט דורך דעם התבוננות, דורך דעם ענין וואס ער האט זיך אין דעם אריינגעלייגט און אריינגעטראכט. און במילא האט דער אלטער רבי געפרעגט ביי דעם מיטעלע רעבן, מיט וואס האסטו געדאווענט אט דעם ראש השנה? האט דער מיטעלע רעבע געענטפערט אז ער האט געדאווענט מיט דעם התבוננות אין דעם פסוק וכל קומה לפניך תשתחווה, וואס שטייט וכל קומה לפניך תשתחווה, מען זאגט דאס אין נשמת, און דער טייטש פון די ווערטער וכל קומה לפניך תשתחווה מיינט אז יעדער געשטאלט, יעדער קומה, דאס הייסט אז די אלע. זאכן, די אלע ספירות, עולמות, פרצופים, מלאכים, וכו' וכו', די אלע זאכן פון די אלע עולמות, איז כל קומה לפניך תשתחווה, אלע בוקן זיך, אלע זענען בטל און גיבן זיך איבער, און זיך משתחווה, השתחוואה בביטול, צו דעם אייבערשטן. און ווערט צוגעגעבן אפילו קומה דא"ק, אדם קדמון, וואס איז גאר א הייכע מדריגה,

אידן בויען אויף דעם אייבערשטן, אידן בויען אויף די מלוכה פון דעם אייבערשטן, מ'איז ממליך דעם אייבערשטן א מלך אויף כל עולמות, און במילא איז כל קומה לפניך תשתחווה, אלע עולמות מיט אלע מדריגות ווערן נתבטל צו דעם גילוי פון דעם אייבערשטן. דערנאך האט דער מיטעלער רבי געפרעגט דעם טאטן דעם אלטן רעבן, און טאטע מיט וואס האט איר געדאווענט דעם ראש השנה? האט דער אלטער רבי געזאגט, געענטפערט, איך האב געדאווענט מיט דעם שטענדער. ואתה מחיה את כולם. געדאווענט מיטן שטענדער. און האט מסביר געווען אז דער טייטש געדאווענט מיטן שטענדער איז דער ענין אז דער יש הגשמי, דער שטענדער דאס איז דאך א דומם, הגם דער שטענדער מאכט מען פון האלץ, פון צומח, אבער דאס מאכט מען פון צומח בשעת מ'רייסט עס אפ, בשעת מ'שניידט עס אפ. בשעת דער צומח איז מחובר קען מען פון דעם נישט מאכן קיין שטענדער, דווקא מען שניידט עס אפ און דעמאלט פארלירט ער דעם חיות פון צמיחה, ס'בלייבט מער נישט ווי א דומם, און דעמאלט מאכט ער פון דעם א שטענדער, און דאס מאכט מען אז זאל ווערן כדי אז א איד זאל קענען מיט דעם דאווענען און לערנען און דאס איז דער ענין פון א שטענדער. וואס דער שטענדער באווייזט אויף דעם ענין הגשמיות, דער ענין היש, די מציאות גשמית, און דער ווארט איז אז ער האט זיך מתבונן געווען און האט געדאווענט מיט דעם אז די גשמיות, התהוות הגשמי, איז פון דעם אייבערשטן אליין, איז פון עצמות אין סוף ברוך הוא. און דער רבי האט דעמאלט מבאר געווען באריכות וואס איז דער תוכן, וואס איז דער עומק פון דעם מהות פון דעם סיפור, וואס איז געווען דארט דער שקלא וטריא צווישן דעם מיטעלע רעבן און דעם אלטן רעבן. וואס דער מיטעלער רבי האט זיך מתבונן געווען אין די עניינים וואס זענען פארבונדן מיט סדר השתלשלות, מיט עולמות, מיט ספירות, מיט מדריגות, וכל קומה, ס'איז פאראן א קומה, וואס קומה גייט אויף די קומה פון די יוצר בראשית, די קומה פון אלע מדריגות וואס געפינען זיך אין אלע עולמות. און דא זאגט מען אז וכל קומה לפניך תשתחוה, אז יעדע מדריגה, ס'איז פאראן הויכע מדריגות, נידעריגע מדריגות, אבער דאס אלץ עניינים פון מדריגות, ציורים פון ספירות, אויף דעם זאגט מען אז די אלע ספירות און די אלע מדריגות איז זיי פילן אז זייער אלע מדריגות דאס איז גארנישט אין ואפס לגבי דעם אייבערשטן אליין ווערן זיי נתבטל. דעם חידוש פון דעם אלטן רעבן איז אבער געווען אז ער האט געפועלט אין דעם יש הגשמי, אין דעם דבר הגשמי, אין דעם דומם, דווקא נישט קיין מדריגות, דער דומם איז נישט קיין מדריגה, דאס איז נישט קיין ציור, ס'איז נישט קיין מעלה, ס'איז מער נישט ווי א דומם ממש. דאס איז דער יש הגשמי, דער גשמיות'דיגע מציאות פון וועלט. און דאס איז געווען זיין נקודה וואס ער האט זיך מתבונן געווען, אז דווקא דער יש הגשמי, דער דומם ממש, אט דארטן געפינט זיך דער אייבישטער אליין, וואס ער איז דער וואס ער איז מהווה, מחיה און מקיים בכל רגע ורגע דעם מציאות הגשמי, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס דער אלטער רבי האט אויפגעטון, מגלה געווען און מסביר געווען אין ספר התניא און אין חסידות אין כמה מקומות וואס מ'איז מסביר דעם ענין וואס מהותו ועצמותו שמציאותו מעצמותו דער אייבישטער אליין הוא לבדו בכוחו ויכולתו להוות יש מאין ואפס המוחלט אז מ'קוקט זיך צו אין דעם יש הגשמי און מ'זאגט אז דער מציאות היש דאס נעמט זיך מאין ואפס יא, דער יש הגשמי עס נעמט זיך מאין ואפס, און דער יש הגשמי וואס פילט זיך מציאותו מעצמותו, ער נעמט זיך פון דעם אייבערשטן אליין. און דאס איז די טיפסטער ענין פון אחדות השם וואס איז נתגלה געווארן דורכ'ן בעל שם טוב, וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם ענין פון אחדות השם האמיתית, אז אין דעם יש הגשמי די מציאות העולמות וואס געפינט זיך דארטן, דאס איז דער אמת'ער מציאות פון דעם יש הגשמי, דאס איז דער אייבערשטער אליין, וואס ער איז דער מהווה, מחיה ומקיים בכל רגע ורגע. און דאס איז דער ענין העבודה פון ראש השנה. מען זעט דאך אז אין די עבודה פון ראש השנה איז מען מתפלל, איז כמה וכמה פעמים, בפרט אין שמונה עשרה, איז די תפילות פון ראש השנה ווי מען זאגט, אלקינו ואלקי אבותינו מלוך על כל העולם כולו בכבודך, מען בעט אז דער אייבישטער זאל ווערן דער מלך, דאס איז דער עיקר נקודה פון תפילות פון ראש השנה, וואס מ'איז ממליך דעם אייבערשטן. און מען בעט אז דער אייבערשטער זאל ווערן א מלך, מלוך על העולם כולו בכבודך, און מ'איז ממשיך דארט אין די תפילה, און מען זאגט וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. דאס הייסט אז דער ענין פון א בקשה וואס מען בעט אין ראש השנה איז אז מען בעט אז זאל זיין די התגלות המלכות פון דעם אייבערשטן, אבער אין וועלכער אופן זאל זיין דער אייבישטער א מלך, איז בעט מען דאס באופן אז וידע כל פעול כי אתה פעלתו, אז דער פעול הגשמי, וואס דאס איז דער טייטש פעול, ס'ברענגט זיך אין חסידות, בשם כתבי האריזל, אז די דריי עניינים וואס שטייט דא אין דעם פסוק, אין די תפילה, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, דאס איז כנגד די ג' עולמות, די דריי עולמות בריאה יצירה עשייה, און מען הייבט אן פון די נידעריגע, דווקא פעול מיינט מען די פעול די נידעריגסטע מציאות, דווקא די מציאות היש הגשמי ווי דאס געפינט זיך אין עולם הזה הגשמי, איז אויף דעם בעט מען וידע כל פעול, אז אין די מציאות הגשמי פון עולם הזה הגשמי זאל זיך אנהערן כי אתה פעלתו, די גאנצע מציאות איז די התהוות פון דעם אייבערשטן אליין וואס ער איז דער מהווה פון דעם יש הגשמי. דערנאך איז דא דער יבין כל יצור וואס דאס גייט אויף עולם היצירה, און דערנאך ויאמר כל אשר נשמה באפו וואס דאס גייט אויף עולם הבריאה, וואס דאס איז די דריי עולמות פון נבראים, אז אין די אלע עולמות הגשמיים, אין עולמות הנבראים, אין בריאה יצירה עשייה ביז אין עשייה הגשמית אין דומם ממש, זאל זיך אנזעהן און זיך אנהערן די מציאות אז הוא לבדו הוא ואין זולתו, וואס דאס איז דער אמת'ער ענין פון בנין המלכות אין ראש השנה. וואס מיר ווייסן דאך אז ראש השנה, ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, איז דער עיקר הענין פון ראש השנה איז דאך דער ענין פון בנין המלכות, דאס הייסט אז אין ראש השנה א איד איז מתפלל און ער בעט און ער טוט אויף אז זאל זיין די מלוכה פון דעם אייבערשטן אויף דער גאנצער בריאה אויף די גאנצע וועלט, וואס דאס איז דער שטייט אין פרקי דרבי אליעזר אז וואס איז דער ערשטער ראש השנה, פון וואנעט נעמט זיך דער גאנצער ענין פון ראש השנה, נעמט זיך דאס פון דעם ערשטן ראש השנה וואס איז געווען באדם הראשון, ווי דער מדרש דערציילט, אז בשעת ס'איז געווען יום בריאת האדם, וואס ראש השנה איז דאך דער יום ו' למעשה בראשית, דער יום בריאת האדם, איז בשעת אדם הראשון איז געקומען צו גיין, און איז באשאפען געווארן, יום ו' דאס איז געווען א' תשרי, איז שטייט אין מדרש אז אלע נבראים זענען געקומען זיך בוקען צו אדם הראשון, זיי האבן געמיינט אז ער איז דער, ער איז א גאט, אזוי האבן זיי געמיינט, זיי זענען געקומען זיך בוקען צו אים. האט זיי אדם הראשון געזאגט, בואו נשתחווה ונברכה נברכה לפני נברכה נכרעה נברכה לפני השם עושנו, לאמיר זיך גיין בוקן צו דעם אייבערשטן. און דעמאלט האט ער מכתיר געווען דעם אייבערשטן אלס מלך אויף כל העולם כולו, דאס איז געווען די הכתרת המלכות אינעם ערשטן ראש השנה, און פון דעמאלט איז נמשך געווארן שפעטער דער ענין פון ראש השנה בכל שנה ושנה, אז בשעת ס'קומט צו גיין ראש השנה זענען אידן מכתיר דעם אייבערשטן, מלך על כל ישראל, און דערנאך מלך על כל העולם, אז מען מאכט דעם אייבערשטן א מלך אויף דער וועלט, דאס איז דער ענין פון הכתרת המלכות וואס דאס איז דער עיקר נקודת העבודה פון גאנץ ראש השנה. און דאס איז וואס מען זאגט דא אין דעם סיפור פון דעם אלטן רעבן, אז דער ווארט וואס מען מאכט דא דעם אייבערשטן אלס המלך, איז דאס נישט דער פשט אז זאל זיין א מלך אזוי ווי ס'איז געווען פאר א יארן, דער אייבערשטער איז געווען א מלך פאר א יארן אויכעט, אבער די מלוכה פון דעם אייבערשטן וואס איז געווען פאר א יארן איז דאס געווען באופן אז די מלכות פון דעם אייבערשטן איז געווען באופן של מלוכה של בהעלם ובהסתר, ס'איז געווען א מלוכה אבער ס'איז נישט געווען בגילוי אין דער וועלט, און מ'האט נישט געזען בגלוי דעם כח הפועל בנפעל דעם אייבערשטן ווי ער ווערט נתגלה אין דער וועלט. וואס אידן בעטן אין ראש השנה, וואס מ'איז מתפלל אין ראש השנה אויף קבלת המלכות און הכתרת המלכות, בעט מען אז דער אייבישטער זאל נתגלה ווערן אלס מלך העולם, אבער ווי די מלוכה וועט זיין אין דעם זמן פון והיתה להוי' המלוכה, אין דעם זמן וואס דעמאלט וועט זיין דער אייבישטער והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, די מלוכה בתכלית השלימות, וואס דעמאלט וועט מען זען בגלוי אין דעם יש הגשמי, אין די מציאות העולם, אז וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו הוי' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה די מלוכה ווי ס'וועט זיין בזמן גילוי המשיח ווי ס'ברענגט זיך אין חסידישע ספרים ברענגט זיך די סיפור ווארט די פתגם פון ברענגט ער בשם ר' שמעלקע ניקלשבורג ברענגט מען דעם ווארט אז בשעת ער האט געזאגט אמאל אין ראש השנה שטייט אין פסוק מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם, די פסוק שטייט בנוגע שאול המלך אז ער האט געווארט, ס'איז געווען ראש חודש דעמאלט, מחר חודש ונפקדת, אז שאול המלך האט געפרעגט מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם, דארט איז געווען דער סיפור פון דוד און יונתן, האט ער געטייטשט, דער חסיד, דער פנימיות'דיגער טייטש, מדוע לא בא בן ישי. ראש השנה, בשעת אידן שטייען אין ראש השנה, און מען שטייט אין התעוררות תשובה, און מען בלאזט שופר, האט דאך געדארפט זיין אז אידן זענען מתפלל, און זאגן והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, און מען בעט תקע בשופר גדול לחירותינו, וואלט מען דאך געדארפט זען אז זאל זיין שוין טאקע די גאולה שלימה. ומדוע לא בא בן ישי, ווייל גם תמול גם היום אל הלחם. וויבאלד אז די גאנצע די תפילה איז מער נישט ווי אל הלחם, אז אידן זענען מתפלל אויף דעם לחם אבער מען פארגעסט צו מתפלל זיין און בעטן אויף די גאולה שלימה. און דאס איז טאקע דער ענין פון הכתרת המלוכה וואס אידן זענען מתפלל בראש השנה אז מען בעט אז זאל זיין טאקע זיין די התגלות המלוכה, אבער די התגלות המלוכה זאל טאקע זיין בתכלית השלימות די מלוכה ווי אזוי ס'וועט זיין לעתיד לבוא וואס והיתה לה' המלוכה וואס דעמאלט וועט מען זען בגלוי אין דעם שטענדער, אין דעם יש הגשמי, אין דעם מציאות פון וועלט, ווי אזוי די גאנצע וועלט שרייט אין עוד מלבדו. בנוגע דעם ענין פון תקיעת שופר, איז דא דער פסוק תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו גייט אויף ראש השנה, ווי די גמרא זאגט, איזהו חודש החג שהחודש מתכסה בו זהו ראש השנה. בנוגע דעם ענין פון תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, יא, איך בין זוכה געווען זיין ביים רעבן אין די יאר תשמ"ז, דער סדר ביים רעבן פלעגט זיין אז ראש השנה, דער געווען דער פארברענגען פלעגט זיין דעם צווייטן טאג ראש השנה, דאס איז געווען נאך אין סוף טאג, אזוי פלעגט זיין דער סדר, יא, אז אין סוף טאג ראש השנה. נאך מנחה פאר די שקיעה פלעגט מען זיך וואשן נטילת ידיים, און שפעטער פלעגט זיין א פארברענגען וואו דער רבי פלעגט זאגן א מאמר חסידות, דאס איז געווען גאר א ספעציעלער מאמר, דאס איז געווען דער מאמר פון דעם יאר וואס איז געווען די התחלת השנה, וואס אין יענע מאמר פלעגט דער רבי חזר'ן אין די מאמר פון די בשם פון רבותינו נשיאינו מזכיר זיין איבערחזר'ן א ווארט פון יעדן איינעם פון די רבותינו, אנהייבנדיג פון בעל שם טוב, מעזריטשער מגיד, און דערנאך פון די אלע רביים, פון דעם אלטן רעבן, פון דעם מיטעלן רעבן, פון דעם צמח צדק, פון רעבן מהר"ש, פון דעם רעבן רש"ב, פון פריערדיגער רעבן, פלעגט ער חזר'ן א תורה פון יעדן רעבן. דאס איז געווען דער סדר, און דאס איז געווען גאר א גאר א געהויבענע מאמענט, און בדרך כלל פלעגט דער פארברענגען זיך אריינציען אין דער נאכט, כידוע, וואס איז געווען בקבלה פון דעם רעבן רש"ב, אז ער האט געזאגט אז די מאמר, פון ראש השנה פלעגט מען אנהייבן פאר די שקיעה און אריינציען ביינאכט כדי צו מקשר זיין דעם אַכט און פֿערציק שעה פון ראש השנה מיט די ימות השנה פון די יאר, כדי אז די אור החסידות זאל אריינשיינען בכל השנה כולה, דאס איז געווען די כוונה. איז אין יאר תשמ"ז איז מען זוכה געווען זיין ביים רעבן, און דער רבי האט דעמאלט גערעדט א מאמר תקעו בחודש שופר. וויל איך איבערחזר'ן צוויי נקודות פון דעם מאמר, דאס איז פארבונדן וואס מ'האט גערעדט. ערשטנס, האט דער רבי דעמאלט גערעדט א ווארט בשם תורת הבעל שם טוב אויפן פסוק. אויף תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, זאגט דער בעל שם טוב, פרעגט ער א שאלה. אז לכאורה שטייט תקעו בחודש שופר, איז די לשון הפסוק איז נישט מסודר, לפי דקדוק. לכאורה האט געדארפט שטיין תקעו שופר. בחודש, בלאזן בלאזט מען דעם שופר, איז תקעו שופר, דארף בלאזן דעם שופר, ווען? בחודש, און דעמאלט בחודש גייט אויף ראש השנה. פארוואס שטייט תקעו בחודש שופר? דאס פרעגט דער בעל שם טוב. האט דער הייליגער בעל שם טוב אויסגעטייטשט, אז דער טייטש פון דעם פסוק איז, תקעו בחודש, יראה האדם, א מענטש דארף זען, א מענטש דארף שטענדיג זען אז ער דארף תוקע זיין בחודש, ער דארף זיך אריינשטעקן, ער דארף זיך אריינלייגן, יתקע עצמו על דרך וואס מען זאגט, זיך אריינשטעלן בחודש אין א אופן פון התחדשות, לחדש תמיד מעשים טובים. א איד דארף זיך אוועקשטעלן אין א מצב אז זיין עבודת השם זאל זיין אין אן אופן ער זאל מחדש זיין תמיד מעשים טובים, שלא יהיה כמו חוק קבוע חס ושלום, אז זיין עבודת השם זאל נישט זיין אין אן אופן פון חוק קבוע, דאס הייסט אז דער בעל שם טוב זאגט אז דא דער פסוק קומט געבן א הוראת דרך בעבודת השם, אז די עבודת השם דארף זיין באופן כזה אז א איד דארף זיך שטענדיג שטיין אין א מצב פון התחדשות. ער זאל נישט ווערן ביי אים כחוק קבוע. דאס הייסט אז אין עבודת השם איז דא אמאל א מצב וואס א מענטש ווערט ביי אים עבודת השם טאקע, ער דינט דעם אייבערשטן, ער לערנט, ער דאווענט, ער איז מקיים מצוות בכל יום ויום, אבער עס איז געווארן ביי אים א אופן פון חוק קבוע, ובלשון הידוע מצוות אנשים מלומדה, יא, עס שטייט אין פסוק, ער איז טאקע מצוות אנשים, ער דינט דעם אייבערשטן, אבער אין וועלכער אופן דינט ער דעם אייבערשטן? אין אן אופן פון מצוות אנשים מלומדה. דאס הייסט אז ביי אים געווארן א ענין פון חוק קבוע. יא, זונטאג און מאנטאג און דינסטאג די זעלבע זאך, יעדן טאג די זעלבע זאך, און ס'איז אן א חיות, אן א געשמאק און אן א התחדשות. און אויף דעם זאגט דער הייליגער בעל שם טוב אז דאס איז נישט די, דאס איז נישט די, לא בזו הדרך, נישט אזוי דינט מען דעם אייבערשטן. א איד דארף דינען דעם אייבערשטן תקעו בחדש. מען דארף זיך אריינלייגן אין א מצב פון בחדש, מלשון התחדשות, אז זיין עבודה זאל זיין באופן של התחדשות. און ווי ער איז מסביר דארטן אז די חילוק צווישן נס און טבע, אז א זאך פאסירט איין מאל, די ערשטע מאל רופט מען דאס אן נס, בשעת אבער ס'ווערט שוין א ענין פון רוטין, ס'ווערט שוין א ענין פון, חוק קבוע רופט מען דאס אן טבע. יא, וואס באמת איז דאך הכל נס. וואס מיט דעם וויל ער מרמז זיין, דאס הייסט אין עבודת השם, אז א איד דארף טון זיין עבודה באופן כזה, אז זאל ביי אים נישט ווערן קיין טבע, נאר ביי אים זאל זיך כאילו פילן יעדע מאל ווי זיין עבודה איז כאילו א נייע עבודה, ערשט הייבט ער אן דינען דעם אייבערשטן די ערשטע מאל בהתחדשות. דער רבי האט דעמאלט מבאר געווען, אז ווי אזוי קען מען צוקומען צו דעם דרך אין עבודת השם? איז דאס דורך די התבוננות אין די אנדערע תורת הבעל שם טוב וואס דאס ברענגט זיך אין תניא אין שער היחוד והאמונה איינע פון די יסודות תורת הבעל שם טוב וואס דער בעל שם טוב האט אויך מגלה געווען דער אלטער רבי ברענגט אין שער היחוד והאמונה פירש הבעל שם טוב דער בעל שם טוב האט מגלה געווען ווי די לשון הידוע פירש הבעל שם טוב דער רבי האט געטייטשט אז ער האט געשפרייט אויסגעשפרייט מפרסם געווען אויף דעם ענין אז פירש הבעל שם טוב לעולם הווי' דברך ניצב בשמים

און אילו נפסק לרגע אחד די דבר הוואי פון מהווה זיין דעם יש וואלט די וועלט געווארן אין ואפס לגמרי. איז בשעת א איד איז זיך מתבונן ווי דער דבר הוואי איז מחיה מהווה ומקיים בכל רגע ורגע יעדער נברא און יעדער פרט אין דומם צומח חי מדבר, און ער איז מלובשת בתוך כל הרקיעים להחיותם און עס טוט זיך אן דער דבר הוואי אין יעדער נברא בכל רגע איז ער מהווה מחדש, און ממילא דורך די התבוננות בזה, און דאס וועט פועל זיין ביי אים די עבודה זאל זיין באופן פון התחדשות, אז זיין עבודה זאל זיין אין אן אופן קבוע ונצחי באופן נצחי באופן פון התחדשות, נישט חס ושלום באופן של חוק קבוע. און ווי דער בעל שם טוב איז ממשיך אין פסוק אז דאס איז דער פשט אינעם המשך הפסוק, יא, תקעו בחדש שופר, דאס איז דורך די עבודה פון תקיעת שופר איז דורך דעם ווערט די התחדשות. און איז ממשיך כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, טייטשט דער בעל שם טוב כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, אז וויבאלד אז ס'איז חוק לישראל, פארקערט פון התחדשות, אז ס'איז חוק, ווערט ביי אים אזא חוק קבוע, און אויף דעם גופא איז דער משפט לאלוקי יעקב, דער משפט פון ראש השנה איז, אז מען משפט א אידן פארוואס ביי אים די עבודת השם איז אזא מין אופן פון מצוות אנשים מלומדה, אן אופן פון חוק, זי דארף אבער זיין באופן של התחדשות, און דער אלטער רבי גיט אויף דעם צו, אין די אריכות הביאור אין די מאמרים תקעו בחודש שופר אין ליקוטי תורה, אז דער ביאור הענין בזה פארבונדן מיט תקיעת שופר דווקא, לכאורה דאס איז די עבודה פון כל השנה כולה. פארוואס זאגט מען דווקא אין דעם ענין פון שופר, איז מבאר דער אלטער רבי אז וויבאלד אז ראש השנה איז א זמן פון התחדשות אין אלע עולמות, ראש השנה דאס איז דער זמן פון ראשית השנה, וואס ראש השנה דאך ידוע ווי דער אלטער רבי איז מבאר פארוואס ווערט דאס אנגערופן ראש השנה און נישט תחילת השנה, ווייל דעמאלט ווערט נמשך אזוי ווי אין ראש געפינט זיך אין קאפ די חיות פון כל הגוף און די גאנצע גוף איז מקבל חיות פונעם ראש, על דרך זה איז אויכעט ראש השנה דעמאלט איז נמשך החיות, צו א אידן א התחדשות און חיות חדשה, וואס דאס איז דער אור חדש, ווי דער אלטער רבי זאגט דאס אויך אין אגרת הקודש סימן י"ד, אז בכל ראש השנה וראש השנה איז נמשך אור חדש וואס שלא היה לעולמים אור כזה, א אור חדש וואס איז קיינמאל נישט געווען, און דער אור חדש זענען אידן ממשיך דורך זייער עבודה אין ראש השנה, בפרט דורך די עבודה פון תקיעת שופר, און ממילא איז פארשטאנדיג וואס דער פסוק זאגט דא, תקעו בחדש שופר, אז דורך דעם חידושו של שופר, דורך די עבודה פון תקיעת שופר איז מען דאך ממשיך א אור חדש אין אלע עולמות, איז א איד דארף זיך פארבינדן, תקעו, ער דארף זיך צובינדן צו אט דעם התחדשות, וויבאלד אז ס'ווערט נמשך א אור חדש, דארף זיך א איד זיך מתקע זיין, זיך אריינשטעקן און זיך אריינלייגן אין דעם התחדשות, און זיך מתבונן זיין אין דעם ענין וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, אין דעם ענין ההתחדשות הבריאה בכל רגע ורגע, און דורך דעם וועט ער פועל זיין אז זיין עבודת השם זאל זיין באופן אז זאל נישט זיין קיין חוק קבוע חס ושלום, נאר די עבודה זאל זיין זיין א עבודה באופן פון התחדשות בכל רגע ורגע זאל ביי אים זיין א חידוש אין זיין עבודת השם. און דאס איז די עבודה פארבונדן מיט דעם ענין פון וידע כל פועל כי אתה פעלתו, איז מען זיך מתבונן און מ'זעט אין וועלט און מ'גיט זיך א קוק מ'איז זיך מתבונן על פי תורת הבעל שם טוב אז די גאנצע מציאות הבריאה דווקא פון דעם יש הגשמי איז ער דאך יש מאין ממילא ווערט ער דאך בכל רגע ורגע פון דעם אייבערשטן און דאס גיט דעם אידן דעם כח און די התחדשות ער זאל טאקע קענען לעבן מיט אזא מין אור חדש מיט התחדשות מיט א חיות חדשה וואס בהמשך המיימר יא, אבער דאס איז די צווייטע נקודה וואס איך וויל דערציילן, אז אין המשך המימר אהם האט דעמאלט די רבי ממשיך געווען רעדן באריכות פון אלע רביים אויסגעטייטשט בפרטיות, יא, פון תורת המזריטשער מגיד, תורת אלטער רבי, פון נאך רביים געברענגט כמה וכמה ענינים אין דעם ענין, און ער האט גערעדט דעמאלט דעם ענין וואס רעדט זיך אין חסידות אז ראש השנה איז די זמן פון בנין המלכות. און דער טייטש פון בנין המלכות איז אז כדי צו אויפבויען מלכות מאנט זיך צוויי עניינים. מען דארף אראפנעמען די אלע הלאמות והסתרים, מען דארף אראפנעמען די אלע עניינים וואס פארשטעלן, וואס דאס איז איין ענין, א איד דארף ארבעטן אין ראש השנה אויף אראפנעמען די דברים המעלימים ומסתירים, זאכן וואס לאזן נישט צו אז דעם אייבערשטנ'ס מלוכה זאל זאל נתגלה ווערן אויף דער וועלט, וואס דאס איז די עבודה פון סור מרע, די עבודת התשובה, און צוזאמען דערמיט דארף זיין דער מלכותו ברצון קיבלו עליהם, דער רצון, דער התעוררות הרצון והתענוג, אז א איד דארף זיך, דארף מקבל זיין מלכות שמים בקבלת עול וברצון ובתענוג. און צווישן די זאכן איז געווען א, פלוצלינג ווען דער רבי האט געזאגט דעם מיימר, איז געווען א, איז געווען א, איז געווען איז דאך געווען א גרעסער עולם ראש השנה ביים רעבן איז געקומען א גרעסער עולם פון די גאנצע וועלט און ס'איז געווען גרעסע שטופענישן און ס'איז געווען א מצב ס'פלעגט פאסירן כמה פעמים ס'איז געווען א דבר, יא, ס'איז געווען מצד די ריבוי השטופענישן איז איז געווען איינער וואס האט דארטן גע'חלש'ט איז אינמיטן מיימער האט מען געדארפט ארויסנעמען איינעם דארט וואס האט גע'חלש'ט אינמיטן און דער רבי האט אפגעשטעלט אינמיטן, געווארט אז מען זאל ארויסנעמען די מיטן און די זאכן זאל ווערן רואיג. עס האט גענומען אפאר מינוט, דער רבי האט אפגעשטעלט זיך אינמיטן מיימער, און בשעת האט דעמאלט געהאלטן פונקט אין דעם נקודה אז כדי עס זאל זיין בנין המלכות דארף מען אוועקנעמען די הלמות והסתרים. און בשעת עס איז געווארן צוריק רואיג, האט דער רבי געזאגט אז בשעת מען זאגט אראפנעמען די העלמות והסתרים איז דאס כולל אויכעט אראפנעמען די העלמות והסתרים וואס פארשטעלן אויף דעם בריאות הגוף פון א אידן. ווארום א איד דארף האבן א רפואה שלימה וקרובה זאל האבן די תכלית השלימות זאל זיין א גוף בריא ושלם. אין דעם מאמר אריינגעזאגט. און שפעטער האט דער רבי ממשיך געווען ווייטער דעם ביאור הענין אינעם מאמר וואס מיר האבן גערעדט. און שפעטער נישט נאר דאס, אויף מארגן איז געווען א דבר פלא אז דער רבי האט מגיה געווען די מאמר גלייך נאך ראש השנה, עס איז נישט געווען כסדר הרגיל, יא, בדרך כלל פלעגט נישט זיין אזוי דער סדר, יענע יאר איז גלייך נאך ראש השנה האט דער רבי מגיה געווען דעם מאמר, עס איז געווען אויסדרוקן, אפדרוקן מוגה פונעם רעבן. און טאקע אין די מאמר מוגה ווי עס גייט די מאמר קען מען זען אז טאקע קוקט אן די מאמר פון ראש השנה תשמ ז טאקע שטייט אין די מאמר שטייט אריינגעשריבן אז כולל אויכעט זאל זיין דער ענין פון פון בריאות הגוף זאל זיין רפואה קרובה ווי די לשון ביטול בלבולי הגוף זאל זיין א רפואה קרובה ושלימה כו'. אז מען קוקט אין די מאמר פארשטייט מען נישט ווי קומט עס אריין, אבער דאס איז געווען דער סיפור הדברים. וואס דעמאלט איז געווען צוויי זאכן וואס מען האט געזען א דבר נפלא, ערשטנס, מען שטייט אין ראש השנה, אינמיטן דעם מאמר וואס איז דאך ידוע, וואס ר' הלל פאריטשער האט געזאגט אז בשעת א רבי זאגט א מאמר חסידות, איז דא שכינה מדברת מתוך גרונו, וכו' וכו', די גדול העילוי פון דעם ענין פון א מאמר. און פון דעסוועגן דער רבי זאל אריין זאגן אט די ווערטער דאס איז נישט קיין דבר הרגיל, בפרט אין ראש השנה ובפרט דאס איז דאך ידוע וואס מיר געווען אפגעהיטן אין יעדן ווארט וכו' ווי ס'ברענגט זיך אין די שיחות, אבער בשעת א איד דארף האבן א רפואה שלימה איז דאס האט דער רבי עס אריין געזאגט אין מאמר, און נישט נאר דאס, אריין געדרוקט אינעם מאמר און ס'איז געבליבן מוגה, אזוי שטייט די לשון אין מאמר, וואס דאס איז מקושר אויכעט, פארבונדן אויכעט מיט נאך א מאמר. וואס דער רבי האט געזאגט א צווייטן ראש השנה וואס איך האב אויכעט זוכה געווען זיין דארטן אין יענע מאמר וואס דאס איז געווען ערב ראש השנה תשמ ב וואס אין די מאמר פון ערב ראש השנה תשמ ב ווי מ'האט געזאגט פריערט אז דער סדר פלעגט זיין ביים רעבן בפרט אין די לעצטע יארן פלעגט עס זיין יעדע יאר דער סדר אז ערב ראש השנה בפרט מצד דעם יום הולדת פון צמח צדק פלעגט דער רבי זאגן א מאמר חסידות און פארברענגען. איז געווען א מאמר ערב ראש השנה תשמ ב, זה היום תחילת מעשיך, איז אין יענעם מאמר האט דער רבי גערעדט טאקע אויכעט וועגן דעם ענין פון וידע כל פעול כי אתה פעלתו, אז די עבודה פון ראש השנה איז אז מען דארף בויען מלכות פון דעם אייבערשטן, און א מגלה זיין דעם אייבערשטן די מלוכה פון דעם אייבערשטן אין דער גאנצער וועלט, און ער האט גערעדט דעמאלט דעם ענין אז דאס איז דער ענין אז מען דארף ממשיך זיין דעם אייבערשטנ'ס מלוכה ביז אין א דומם ממש, וואס דערפאר איז די מצוה פון תקיעת שופר, איז נישט גענוג דער קול האדם, קול פשוט וואס נעמט זיך פון דעם אדם, נאר ס'איז דווקא דורך א קול של קרן של בהמה, און דער קרן של בהמה דארף זיין דווקא תלוש, וואס דעמאלט איז דאס א דומם, און מיט דעם בלאזט מען שופר. האט דער רבי דעמאלט געזאגט אז אין דעם ענין אין עבודת השם איז דאס, אז דער דומם ממש, וואס דאס איז דער ענין פון א גוף, וואס דער גוף האדם, וואס דאס איז דאך געווען ראש השנה, איז דאך געווען יצירת האדם, איז געווען גופו איז געווען עפר מן האדמה, צוזאמען דערמיט איז געווען ויפח באפיו נשמת חיים, און ביידע עניינים האבן זיך אויפגעטאן אין ראש השנה, וואס דער גוף האדם איז דאך דער דומם שבאדם, און די עבודה פון ראש השנה איז אויף ממשיך זיין, אראפברענגען, מגלה זיין די מלוכה פונעם אייבערשטן, ווי איז פון עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא זאל נתגלה ווערן דא למטה אין דעם דומם, אין דעם גוף האדם. און ער האט געזאגט דעמאלט אין דעם מאמר, יא, בשעת מעשה איז געווען דמעות, בשעת דער רבי האט דאס געזאגט, אז ס'איז דאך ידוע וואס ס'שטייט אין דעם ערב ראש השנה, יא, אז ס'איז ידוע וואס די חסידים זענען מספר, מען דערציילט, בנוגע ערב ראש השנה, אז דער אלטער רבי האט אמאל געזאגט, אז מען האט גאר קיין השגה נישט ווי טייער ביי אידן איז דער גוף פון א אידן. וואס דאס איז אינטערעסאנט, יא, דער, דאס איז דער פתגם. ברענגט זיך אין היום יום פון ערב ראש השנה. דער מקור איז א בריוו פונעם רעבן, פריערדיגע רעבן, פון רעבן ריי"צ, אין דעם בריוו שטייט נישט אז עס איז געווען ראש השנה, נע, עס איז געווען ערב ראש השנה, עס איז א בריוו פונעם פריערדיגע רעבן פון רעבן ריי"צ, און דער רבי האט עס אריינגעשטעלט אין דעם היום יום פון ערב ראש השנה, און ער האט געזאגט אין דעם מאמר אז דער פתגם איז פארבונדן געזאגט געווארן בקשר צו ערב ראש השנה. אז מען האט גאר קיין השגה נישט ווי טייער ביי דעם אייבערשטן איז דער גוף פון א אידן, און דער דיוק איז געווען טייער, יקר, דער יקר פון א גוף, יקר איז דער ענין התענוג, און דער תענוג המלוכה פון דעם אייבערשטן, דער גרעסטער תענוג פון דעם אייבערשטן, איז דאס אין א גוף פון א אידן, און דווקא אין א גוף פון א אידן, יע, נישט נאר אויכעט אין א גוף, נאר דווקא אין דעם גוף פון א אידן, וואס ווי ס'ידוע אויך דער פתגם, וואס דער רבי נשמתו עדן האט אמאל געזאגט, אז ווי טייער דער גוף פון א אידן וואס גאנץ תורה ומצוות איז אפגעגעבן געווארן צו אט דעם גוף, איז ממילא בשעת ס'קומט צו גיין ראש השנה, און ראש השנה איז דער זמן וואס דעמאלט איז תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו, איז די עבודה פון ראש השנה וואס דארף זיין ביי אידן איז דעמאלט די הכתרת המלוכה וואס מ'מאכט דאך דעם אייבערשטן אויף מלך, מלך על ישראל, ומלך על כל עולם כולו, איז די בקשה איז אז זאל זיין די הכתרת המלוכה באופן ווי ס'וועט זיין לעתיד לבוא, זאל טאקע זיין דער גילוי המשיח, און זאל זיין די הכתרת המלוכה בתכלית השלימות וועט זיין לעתיד לבוא אז והיתה להוי' המלוכה, און ס'וועט נתגלה ווערן דעם אייבערשטנ'ס מלוכה על כל עולם כולו, אז וידע כל פעול כי אתה פעלתו, אז וועלט, די גשמיות'דיגע וועלט, בגוף הגשמי, די מציאות הגשמי פון וועלט, זאל זיי הערן און פילן והוא לבדו הוא ואין זולתו, און די עבודה וואס דארף זיין פון אונזער זייט, פון אידן, וואס מ'דארף מקבל זיין מלכותו ברצון קיבלו עליהם, און ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט, תקעו בחודש שופר, אז ס'דארף טאקע זיין דער תקעו בחידושו של שופר, זיך פארבינדן מיט דעם התחדשות, אז מ'דארף זיך מתבונן זיין ווי אזוי די התהוות הבריאה איז בכל רגע ורגע מחדש, וואס דאס ברענגט אריין צו יעדן איינעם א געשמאק, א התחדשות, א אור חדש, אז מען הייבט אן די יאר, זאל זיין א התחדשות'דיגע יאר, א פרישע יאר, מיט א אור חדש, און דער אור חדש זאל נתגלה געווערן דא למטה אין דער וועלט, אז מען זאל טאקע זען בגלוי בעיני בשר, אין דעם יאר, בפרט אז דעם יאר איז א שנת הקהל, און דאס איז א זמן וואס דער מלך היה קורא את התורה, ווי ס'ברענגט זיך אין פסוק אין פרשת וילך. איז דעמאלטס אזוי ווי די יאר לערנט מען עס אויכעט אין פרשת השבוע בהשגחה פרטית לערנט מען אין ראש השנה אט די פרשה פון פון הקהל זאל טאקע זיין טאקע בגלוי בעיני בשר מען זאל זוכה זיין זען ווי ס'זאל מקויים ווערן דער פסוק הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עיוור ופיסח הרה ויולדת יחדיו קהל גדול ישובו הנה, אז יעדער איד זאל זוכה זיין, זאל זיין א כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, א פרישע יאר, א התחדשות'דיגע יאר, א אור חדש, זאל זיין א יאר, א געבענטשטע יאר, א יאר פון גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו תיכף ומיד, אמן.